הייב מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת ברכות דף כ"ג, אכט שורות פון אויבן. אונז האמיר געהאט אין די משנה אז מען טאר נישט ליינען קריאת שמע לעבן צואה, טאר נישט ליינען קריש מ. לעבן מי רגלים און מיר זעהן דא אין די גמרא תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט הנצרך לנקביו איינער וואס דארף ארויסגיין אין בית הכסא אל יתפלל טאר ער נישט דאווענען ואם התפלל אויב האט ער געדאווענט ווען ער דארף אין בית הכסא תפלתו תועבה, איז די דאווענען א תועבה, ער דארף איבערדאווענען, ס'איז נישט געדאווענט. די שאלה איז נאר וואס הייסט ער דארף אין בית הכסא, פון די גמרא מאכט אז מענטשן זאלן נישט קענען דאווענען. מענטשן גייען נאכאמאל אין בית הכסא, נאכאמאל אין בית הכסא, אמר רב זביד, ואיתימא ס'איז דא וואס זאגן רב יהודה האט געזאגט, לא שנו, ס'איז נישט געזאגט געווארן אז די דאווענען איז נישט קיין דאווענען, אלא שאינו יכול לשהות בעצמו, ער קען זיך נישט איינהאלטן. באלד וועט מען זעהן ווי לאנג. אבל אם יכול לשהות בעצמו, אויב קען ער זיך איינהאלטען, תפילתו תפלה און ער דארף נישט איבערדאווענען נאכאמאל. ועד כמה, ביז ווי לאנג דארף ער זיך קענען איינהאלטען. אמר רב ששת, האט רב ששת געזאגט, עד פרסה, ווי לאנג ס'נעמט צו גיין א פרסה, בערך צוויי און זיבעציק מינוט. אז א מענטש קען זיך צוריק האלטן צוויי און זיבעציק מינוט, דארף מען נישט איבער דאווענען, קען ער גיין זיך שטעלן דאווענען. איכא דמתני, ס'דא וואס זאגן, איכא דמתני לה אמתניתא, ס'דא וואס זאגן אז אויב מען קען זיך איינהאלטן איז אין תפלתו תועבה, דאס גייט ארויף אויף די ברייתא אליינס, אזוי זענען זיי גורס. במה דברים אמורים, די ברייתא זאגט כשאין יכול לעמוד על עצמו, נישט רב זביד זאגט עס אדער רב יהודה זאגט עס, אין די ברייתא שטייט עס. אז ער קען זיך נישט איינהאלטען, אבל יכול לעמוד על עצמו תפלתו תפלה. ועד כמה, ווי לאנג דארף ער זיך קענען איינהאלטען, אמר רב זביד עד פרסה, און אזוי ווערט געפסקענט אין שלחן ערוך, אז מען קען זיך איינהאלטען צוויי און זיבעציק מינוט, קען מען דאווענען. אז ס'וועט בלייבן צייט נאכן שיעור, און מען וויל אויסהערן שיחות הר"ן, סימן ל', ווי דער רבי האט געזאגט, הנצרך לנקביו, הנצרך דייקא. וואס איז דער סוף שי? אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, וואס איז מקור? אז א מענטש טאר נישט דאווענען ווען ער דארף בית הכסא, הנצרך לנקביו הרי זה לא יתפלל משום שנאמר איז דא א פסוק און דער נביא זאגט, הכון גרייט דיך צו לקראת אלוקיך ישראל, ווען דו גייסט צום אייבערשטן, אין מסכת שבת לערנען מיר ארויס פון דעם פסוק, אז מען דארף זיך אנטון שיינע קליידער ביים דאווענען, דא לערנט ער עס ארויס פשוט אז מען דארף זיין אפגעהיטן אז אז מען זאל זיין אנגעגרייט נישט דארף נישט מען דארף ארויסגיין בית הכסא נאך א מימרא פון רב שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן ואמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן מאי דכתיב וואס איז פשט דער פסוק שמור רגלך היט אויף דיין פיס כאשר תלך אל בית האלוקים וואס טייטש? די אייבערשטער בעט זיך ביי די אידן שמור עצמך שלא תחטא זע זאלסט נישט טון קיין עבירות, ואם תחטא, אויב דו זינדיגסט, דארפסט די קינדער, מען קען שפילן נאר אינדרויסן, ווער ס'וויל אויסהערן די שיעור קען זיין דא, אז נישט, אינדרויסן, ואם תחטא, אויב דו זינדיגסט, דארפסטו גיין צום בית אלוקים און הבא קרבן לפני. לאמיר ענדיגן די גאנצע פסוק, נאכאמאל, שמור רגלך. כאשר תּלך אל בית האלוקים, וקרוב לשמוע. װאָס טײַטש וקרוב לשמוע? אמר רבֿא, הוי קרוב לשמוע דברי חכמים. זע אױס צו הערן װאָס די חכמים זאָגן, אַז שאם חוטאים אַז מע זינדיקט מביאים קרבן ועושים תּשובֿה. אַז מע זינדיקט איז דאָ אַ װעג אַרױס, איז דאָ אַ װעג צוריקקומען צום אײבערשטן. אמאל געזינדיגט קענסט נאך אלץ צוריק קומען מתת הכסילים זבח וואס איז טייטש די פסוק מתת הכסילים זבח פון די די נאראנים ברענגען א קרבן אל תהי ככסילים שחוטאים ומביאים קרבן ואין עושים תשובה זיי נישט ווי די ווי די מענטשן אן שכל וואס זיי ברענגען א קרבן אבער זיי כאפן נישט אז די גאנצע קרבן איז נאר תשובה, ווייל ס'שטייט ווייטער אין פסוק כי אינם יודעים, זיי ווייסן נישט לעשות רע צו טון שלעכט, און פרעגט די גמרא שטימט דאך נישט, אז זיי ווייסן נישט אי הכי אז זיי ווייסן נישט צו טון שלעכט, איז דאך עס נישט קיין כסילים, איז דאך עס נישט קיין נאראנים, צדיקים נינהו, אלא נאר אזוי גייט פשט, אל תהי ככסילים שחוטאים ומביאים קרבן. זיי נישט ווי די נאראנים וואס זינדיגן און זיי ברענגען א קרבן, ואינם יודעים אם על הטובה הם מביאים, זיי ווייסן נישט וואס די קרבן איז, מען ברענגט עס אויף טובה אם על הרעה מביאים, זיי ווייסן נישט וואס איז די קרבן צו ברענגען, זיי ווייסן נישט, זיי ווייסן נישט צו ברענגען א חטאת צו א אשם צו, אמר הקדוש ברוך הוא, בין טוב לרע אינם מבחינים והם מביאים קרבן לפני, זיי ווייסן נישט קיין חילוק פון טוב און רע און זיי ברענגען א קרבן, דאס איז פשט אין די פסוק פון שמור רגלך, כאשר תלך אל בית אלוקים רב אשי, ואיתימא רב חנינא בר פפא אמר, שמור רגליך מיינט פשוט דאס מיינט די פיס, די פיס מיינט ארויס גיין אין בית כסא, שמור נקביך, געב אכטונג אויף דיין נקבים וואס זענען צווישן די פיס, ווען דו דארפסט גיין אין בית מדרש, כאשר תלך אל בית אלוקים, בשעה שאתה עומד בתפילה לפני, דארפסטו זיין זויבער. איז אזוי פסק'נט מען אין שלחן ערוך אז מ'קען זיך אבער איינהאלטן עד א פרסה קען מען דאווענען מ'קען זיך ממש נישט איינהאלטן עד א פרסה איז תפילתו תועבה תנו רבנן זאגט די הייליגע גמרא נאך א ברייתא הנכנס לבית הכיסא א מענטש גייט אריין אין בית כיסא מ'דארף מאכן א שטיקל הקדמה פאר מ'גייט לערנען די גאנצע דף און מ'לערנט מיט די מארגענדיגע דף אין די צייטן פון די חזל פלעגט מען גיין מיט תפילין א גאנצן טאג אזוי ווי אונז גייען מיר מיט ציצית פלעגט מען דעמאלס גיין מיט א טלית גדול און מיט תפילין, דאס איז געווען א איד, מ'האט געזען פון דערווייטענס א מענטש, טלית און תפילין, א גאנצן טאג, מען האט געארבעט מיט דעם און געגאנגען מיט, ווען מען גייט אין בית כסא דארף מען וויסן צו מען דארף עס אויסטון, און ווען טוט מען עס אויס אז עס זאל נישט צוקומען צו קיין בזיון, מען זען דא א מענטש גייט אריין אין א בית כסא, וואס די בית כסא, אמאליגע בית כסא'ס זענען געווען נישט אזוי ווי היינטיגע בית כסא'ס. היינטיגע בית כסא איז מיט א לאך. אמאליג געווען אין בית כסא ס'איז געווען צואה דארט אויפן פלאר. קענסט נישט אריינגיין דארט מיט די תפילין. איז חולץ תפיליו בריחוק ארבע אמות, מוזטו שוין אויסטון דיין תפילין ווען דו ביסט שוין אכט פיס אוועק פון בית כסא, און נאכדעם ונכנס נאכדעם קענסטו ערשט אריינגיין אין בית כסא.

אין א בית כסא קבוע מעג מען אויכעט האלטן די תפילין זאגט רשי מ'וועט באלד זעהן אין די גמרא, נאר וואס דען מען מוז עס שוין אויסטוהן ד' אמות אוועק פון די בית כסא, מען מעג אריינגיין אין בית כסא מיט די תפילין, וועט שוין באלד זעהן פארוואס, די חילוק פון א עראי און א קבוע איז ווי ווייט אוועק דו דארפסט ונפנה לאלתר קענסט גלייך ארויסגיין וכשיוצא ווען דו גייסט ארויס מרחיק ד' אמות דארפסט אוועק גיין ד' אמות און מניחן און ערשט יעצט קענסט עס אנטוהן פארוואס וואס ס'איז שוין געווארן א בית כסא, מפני שעשאו בית הכסא קבוע, האסט זיך שוין יעצט שלמה דא, צואה, קענסט, איז פרעגט די גמרא איבעיא להו וואס טוט זיך ווען א מענטש דארף נישט קיין בית כסא, איך דארף נאר ארויס גיין קטנים, מהו שיכנס אדם בתפילין, א מענטש מעג האבן אנגעטון די תפילין אויפן ראש, זאגט רשי כשהם בראשו, לבית הכסא קבוע, להשתין מים. כ'דארף קטנים, נישט אויף גדולים. די מחלוקת, רבינא שרי, רבינא האלט אז ס'איז מותר, רב אדא בר מתנא, רב אדא בר מתנא האלט אז וואס? אז ס'אסור. אזוי פסק'נט מען. אתו שיילוה מ'איז געגאנגען פרעגן לרבא וואס די הלכה, אמר להו, האט רבא געזאגט, אסור, מ'טאר נישט אריינגיין אין בית כסא קבוע,

די בעסטע זאך וואס א מענטש קען נאר טון פאר זיך צו לערנען א דף גמרא. תניא אידך הנכנס לבית הכסא קבוע, איינער גייט אריין אין א בית כסא קבוע, חולץ תפיליו, טוט ער אויס די תפילין בריחוק ד' אמות, ווען ער איז נאך ווייט פון די בית כסא ד' אמות, און מניחם בחלון, ער דארף עס לייגן אין א שאנק, נו, בחלון הסמוך לרשות הרבים ער דארף עס לייגן אין א פענסטערל וואס איז דא ברשות הרבים ונכנס אזוי גייט ער אריין און כשיוצא ווען ער גייט ארויס מרחיק ד' אמות און מניחן טוט עס אן דברי בית שמאי שמאי האלטן טאר נישט אריינטראגן די תפילין אין בית הכיסא בית הלל זאגן ניין אוחזם בידו מעגסט עס האלטן אין דיין הענט ונכנס מען מעג אריינגיין מיט תפילין אין בית הכיסא רבי עקיבא אומר אוחזם בבגדו ונכנס לייג עס אריין אין דיין קלייד, און אזוי גיי, פרעגט די גמרא בבגדו סלקא דעתך, זימנין מישתלי ליה ונפלי, עס קען דאך אראפ פאלן, עס וועט דאך ארויס קומען א בזיון, אין די קלייד קענסטו נישט געהעריג האלטן, אלא אימא זאג פשט אזוי, אז רבי עקיבא זאגט, אוחזם בבגדו ובידו ונכנס, דאס טייטשט א מחלוקת בית הלל, מיט רבי עקיבא, צו מען קען האלטן די תפילין, געהעריג אינדרויסן, לאמיר זאגן דעם תפילין, יא, איך האלט עס אזוי, צו איך האלט עס אין מיין קלייד, אזוי מיט די הענט. אבער בית שמאי האלט מען לייגט עס אינדרויסן. און מניחם בחורין הסמוכים לבית הכיסא, און דער רבי עקיבא פירט אויס, אדער קענסט עס לייגן אינדרויסן אין א שאנק, אין א לעכל, אבער ולא יניחם בחורין הסמוכים לרשות הרבים. נישט אינדרויסן אין רשות הרבים. דארט טאר מען נישט לייגן, שמא יטלו אותם עוברי דרכים, ס'קען זיין איינער וועט עס צונעמען, און ויבא לידי חשד, און ס'וועט צוקומען צו א חשד. וואס איז די חשד? פארציילט די גמרא א מעשה, מעשה בתלמיד אחד שהניח תפילין בחורין הסמוכים לרשות הרבים. ס'איז געווען א תלמיד וואס איז געווען אין ישיבה, און ער האט געלייגט, ער דארף אין בית הכיסא האט ער געלייגט די תפילין אינדרויסן אין א שאנק אויף רשות הרבים. ובאתה זונה אחת, ס'איז געקומען א זונה און נטלתן האט עס גענומען, ובאתה לבית מדרש איז געקומען אין בית מדרש ואמרה, ראו קוק, מה נתן לי פלוני בשכרי, ער האט געוואלט מיך טון אן עבירה, און ער האט מיר באצאלט מיט די תפילין, כיון ששמע אותו תלמיד כך, ווען דער תלמיד האט געהערט די מעשה וואס זי האט געמאכט אויף אים, עלה לראש הגג איז ער ארויף אויפן דאך, ונפל ער האט זיך אראפגעווארפן און מת איז געשטארבן, באותה שעה התקינו, דעמאלטס האבן די חכמים מתקן געווען שיהא אוחזם בבגדו, מעגסט אריינגיין אין בית הכיסא מיט תפילין, לייג עס נישט אינדרויסן ובידו ונכנס.

אבער ובאין עוברי דרכים ונוטלין אותן זענען געקומען מענטשן און האבן עס גענומען התקינו שיהא אוחזם בידו ונכנס מעגסט אריינגיין אין בית הכיסא מיט די תפילין און עס זאל נישט צוקומען צו קיין בזיון למעשה וויאזוי פסק'נט מען אמר רבי מיאשא בריה דרבי יהושע בן לוי הלכה די הלכה איז גוללן כמין ספר נעם ארום די רצועות ארום און ארום די תפילין, אזוי ווי מ'ראולט צאם א ספר, און ואוחזם בימינו און מיט די רעכטע האנט האלט עס, זאגט רש"י שלא בבגדו, נישט מיט די קלייד, כדי שלא יפלו זאל נישט אראפ פאלן, און כנגד ליבו קעגן זיין הארץ.

די רצועה איז אויך הייליג, שהרי בהם הוא קושרן, מיט די רצועות מאכט ער די קשר, ובקשר נראה בעשייתו כמין ד', מען מאכט זיך מיט די מיט די מיט די מיט די רצועות, אזוי ווי א ד' על שם אחת מאותיות של שקי, און די שי"ן איז עשויה בכותלי הקציצה החיצונה, און והיו"ד איז עשויה בראש רצועת תפילין של יד, און דאס איז דאס איז שקי דארף מען אכטונג געבן. אמר רבי יעקב בר אחא אמר רבי זירא לא שנו ס'איז נישט געזאגט געווארן אז מען דארף ארום בינדען די תפילין מיט די רצועות אלא יש שהות ביום ללבשן כאפט נישט אין די מציגה ווען תפילין אין שחרית שוין אבער ער גייט אין בית כיסא אויב איז נאך דא צייט ביז די שקיעה צוריק אנטון תפילין גייט ער זיך צוריק אנטון דארף ער עס נישט גיין נאך אמאל פארקערט, ווען ס'איז דא צייט נאכאמאל אנצוטוהן דעמאלטס נעם ארום די רצועה און גיי אריין אין בית כיסא, אבל אין שהות ביום ללבשן דו גייסט שוין סייווי זיי דארפן אוועקפאקן פאר ביינאכט, עושה להן כמין כיס, מאך א בייטל, א בייטל וואס איז אינעווענדיג דא א חלל אין דעם, טפח, כמין כיס טפח, ומניחן זאגט רש"י דחללה הוי טפח, אז דחשיב הכלי אוהל להפסיקן בינם לקרקע.

וואס פארשטייסטו נישט? בייטאג טאר מען נישט אריינגיין אין בית כיסא, כ'האב נישט קיין ברירה. מענטשן מוזן גיין אין בית כיסא, מענטשן גייען עס גלייך צוריק אנטון, וואס זאל איך אים יעצט גיין זאגן? ער גייט דאס נישט אוועקפאקן יעצט, אבער אז ער גייט נישט סייווי נישט צוריק אנטון, פאק עס אוועק, ער מאכט דיר א געהעריגע תפילין בייטל. אמר אביי ס'איז נישט געזאגט געווארן לא שנו, זאגט רש"י לא שנו דבעי טפח, אלא בכלי שהוא כליין, דווקא אז מ'האט געמאכט די בייטל פאר די תפילין. במילא אויב האט עס נישט קיין חלל טפח ווערט עס בטל פון די תפילין און ס'הייסט נישט כאילו ס'איז מפסיק, אבל בכלי שאינו כליין אויב דו האסט געטראפן א עקסטערע בייטל וואס איז נישט געמאכט געווארן לצורך תפילין ווערט עס נישט בטל פאר די תפילין, קומט אויס אפילו פחות מטפח איז עס אויכעט מפסיק. און אמר מר זוטרא איך האב א ראיה ואיתימא רב אשי תדע ראיה האסטו שהרי פכים קטנים קליינע קריגעלעך קליינע כלי חרס האט נישט קיין חלל טפח מצילים באוהל המת איז מציל זאגט רש"י בהיקף צמיד פתיל אויב דו האסט א קליינע ערדענע כלי וואס ס'איז נישט דא קיין טפח איז אפילו די הלכה איז אז ווען א מת ליגט אין א אוהל ווערט אלעס טמא אבער וואס ס'ליגט אינעם אינעם כלי וואס איז צמיד פתיל ווערט נישט טמא, זאגט רש"י אף על גב דלא הוה טפח, ס'איז נישט קיין טפח חייצא. אמר רבה בר בר חנא מעשה שהיה כי הוה אזלינא בתריה דרבי יוחנן, מען איז געגאנגען צו רבי יוחנן לערנען, כי הוה בעי למיעל לבית כיסא, און האבן מיר געזען רבי יוחנן געגאנגען אין בית כיסא, איז כי הוה נקט ספרא דאגדתא, ווען ער געהאלטן אינמיטן א א מדרש לאמיר זאגן גייען פארלערנען, איז ער נישט אריין אין בית כיסא מיט דעם, הוה יהיב לן. אבער כי הוה נקיט תפילין לא הוה יהיב לן האט ער עס אונז נישט געגעבן ער איז אריין אין בית הכסא מיט די תפילין פארוואס אמר רבי יוחנן האט געזאגט הואיל ושרונהו רבנן אז די רבנן האבן עס מתיר געווען אנצוכאפן און אריין גיין אין בית הכסא ננטרן דף כג עמוד ב ננטרן וויל איך שוין האבן א שמירה זאגט רשי ישמרוני אכניסם עמי וישמרוני מן המזיקין, אין די צייטן פון די חזל זענען די בית הכסא'ס געווען א פלאץ פון מזיקים. היינט געלויבט דער אייבערשטער האט א מענטש א בית הכסא אינדערהיים. אבער מ'איז געגאנגען אינדרויסן פון די שטאט, ס'איז געווען א שרעקעדיגע זאך. מ'וועט זען שפעטער אין די גמרא, רבא'ס ווייב איז אלץ מיטגעגאנגען מיט אים, און געהאקט מיט עפעס א גראגער אז ס'זאל אויסקוקן ווי מענטשן דרייען. מזיקים האבן מורא פון אסאך מענטשן. איין מענטש אליינס האבן זיי מורא. וואס? איין מענטש אליינס האבן זיי האבן זיי נישט מורא, זיי קענען זיי גענען מזיק זיין. האט רבי יוחנן געזאגט אז עס איז מותר, איז עס מותר. די זעלבע זאך האבן רוב הקי אבער אז לינה באסטער דער נחמן, ווען עס זענען געגאנגען לערנען ביי רבי נחמן, אבער געווען אז אויך אבער נאר כציפור דגדתא ווען ער געהאלטן א מדריש, אבער יואב לאן, דער רבי איז קיצער נישט אריין קיין סייפער ווייל די חומר מוז נישט מאתר געווען. אבער כי אבער נאר כצוויל לא יואב לאן, אמר ער געזאגט הוי אין ושטוריני רבנן, מן נטרן, ער לכאורה גיין אין ביז קיצער מיט די צווילן זאל מיך וואשן. סאו פאר אונז גיימיר ווייטער צו נאכאמאל דאס איז נישט קלאר זעה איך. מ'טאר נישט אריין אין בית הכסא מיט תפילין. מ'מוז שוין אויסטון ד' אמות אוועק. אבער ווי זאל איך עס לייגן? אויף דער ערד וועט עס א מויז נעמען. אין א שאנק? צו א שאנק אין רשות הרבים? וועלן עס עוברי דרכים גנב'ענען. גיי איך אריין מיט דעם געזונט אין בית הכסא ווי האלט איך עס? כ'האלט עס קעגן מיין הארץ. כ'וועל אכטונג געבן. זאגט דער. וואס? ווייל איינמאל די חכמים האבן עס מתיר געווען. איז עס מותר? אז ס'איז מותר דארף איך שמירה? בית הכסא איז א פלאץ פון מזיקים. תנו רבנן רבנן האבן געלערנט, לא יאחז אדם תפילין בידו וספר תורה בזרועו ויתפלל, וועגן דעם מישט מען אויס דעם אמ אמ אמ אמ. ס'האט נישט צוטון היינטיגע בית הכסא'ס מיט אמאליגע בית הכסא'ס, אז מ'גייט אין בית הכסא דארף מען ווארטן צוועלף מינוט, ניין מינוט, יא, דאס איז א פאקט ארויף א מענטש איז אן עם הארץ. דאס איז די מייסטע דאס קיסט דעם מזיק מיט גוט שאפערן טון רב און אויך האט דעם ציל מיט יודן צו פארטויער מיט דרוי ווי פאלן א מענטש טון נישט האלטן די שאסן דאווענען גארנישט אין די הענט גארנישט אין די הענט נישט קיין ציל נישט קיין ספר תורה פארוואס זאגט רשי שאין דעתו מי ישב את עולו א סידור, די פוסקים זאגן א סידור האט מען מתיר געווען ווייל דאס העלפט צו דאווענען, אבער חוץ א סידור טאר מען נישט האלטן אין די הענט ביים דאווענען גארנישט, ווייל דו קענסט פארטראגן, זאגט רשי שהרי לבו תמיד עליהן שלא יפלו מידו, און ולא ישתין וואס? פיניש? פשטות מיינט ביי שמונה עשרה אבער דא א פרי מגדים וואס זאגט אז מיינט די גאנצע דאווענען, ביים דאווענען האלט מען גארנישט, דאס איז שארצן, מען מעג גיין דאווענען פון א טעלעפאון, א טעלעפאון איז אזוי ווי א סידור.

ווען דו האלסט די תפילין אין די הענט, ולא ישתין מים, און ולא יישן בהן, מען טאר נישט שלאפן ווען דו האלסט די תפילין, לא שינת קבע, ולא שינת עראי. אמר שמואל, סכין, א מעסער, ומעות, און געלט, וקערה, און א טעלער, וכיכר, און א חלה, הרי אלו כיוצא בהן, זאגט רשי לענין תפילה, דאס הייסט שדואג עליהן שלא תיפול הסכין, ותזיקנו, והקערה תשפך, והמעות יאבדו, והככר יטנף, טאר נישט האלטען אין די הענט די אלע זאכען, און אין די מעשה דארף מען דא אביסל אבער אריינקוקען וואס איז געשטאנען דא, מען טאר נישט האלטען אין די הענט, תפילין, און משתין זיין מים. וואו האט מען געלערנט פריער אויב יא? וואו? ווי שטייט מען מעג יא? עס איז נישט אריינגעגאנגען פאר השתנה, עס איז אריינגעגאנגען פאר גרויס, פאר גדולים. דאס גייט מען יעצט דורכטוהן. אמר רבא אמר רב ששת, מ'דארף אביסל צולייגן קאפ, דא קומט א גמרא, מ'דארף אביסל פארשטיין. אמר רבא אמר רב ששת, לית הלכתא כי הא מתניתא. מען קען נישט פאסקענען ווי די ברייתא, זאגט רשי דקתני לא ישתין בתפילין. וואס איז מיט די לא ישתין בתפילין? ווייל איך מוז זאגן אז די ברייתא איז בית שמאי. ס'מוז זיין בית שמאי וואס וואס זאגט רשי דאמרי לעיל מניחן בחלון הסמוך לרשות הרבים ולא יכנס בידו ולא יכניסם בידו ויכנס. נאכאמאל וואס האט מען געהאט פריער? בית הלל האלט אז וואס? מ'מעג אריינגיין אין א בית כסא עראי און א בית כסא קבוע?

זאגט די גמרא ניין מיתיבי איך וויל דיך א קשיא פרעגן סאו וואס סאו סאו חזקי סאו לויט די בית הלל מעג מען האלטן תפילין אין די הענט און משתין זיין מיתיבי ס'איז דא אזא ברייתא דברים שהתרתי לך כאן זאכן וואס איך האב דיר מתיר געווען אין א בית כסא קבוע זאגט רשי אז מען דארף דא האלטן א פינגער און א פינגער א פינגער רשי און א פינ. דברים שהתרתי לך כאן בבית כסא קבוע, אסרתי לך כאן בבית הכסא עראי. עד כאן, פינטל. מדרש פליאה. זאכן וואס כ'האב דיר מתיר געווען א בית כסא קבוע. מאי לאו מאי, ס'איז נישט אבער דא פון תפילין. איז אי אמרת בשלמא בית הלל אויב זאגסטו אז ס'קומט אויס אז די בית הלל האלטן אויך אז וואס? אז קטנים טאר מען נישט מיט תפילין, שטימט זייער פיין די ברייתא.

אויב זאגסטו אז די בית הלל האלטן אויכעט אז ביידע מעג מען, און דאס וואס שטייט אז מען טאר נישט קטנים איז בית שמאי, נו, וואס איז דאס? הא לא שרו ולא מידי דברים שהתרתי לך כאן, לויט די בית שמאי האט מען גארנישט מתיר געווען ביי בית כסא קבע, קבוע אויך נישט. דאס גייט די גמרא, דאס מוז מען ווארטן אביסעלע. די גמרא גייט באלד זאגן פארוואס א בית כסא עראי איז טאקע ערגער. באלד וועט מיר זען. סאו למעשה האב איך א מורא'דיגע קשיא דא, זאגט די גמרא ניין, אין אמת אריין קען ער טאקע זאגן אזוי ווי רב ששת, רבא האט געזאגט רב ששת אז וואס, עטס מוזט מיר העלפן אז וואס, אז ס'קומט דאס ווי בית שמאי ענד, און די בית הלל האלטן אז וואס, סיי גדולים סיי קטנים מעג מען האלטן די תפילין אין די האנט, איי וואס מיינט דברים שהתרתי לך כאן אסרתי לך כאן, כי תניא ההיא לענין טפח וטפחיים. מען רעדט לגבי ווי סאך מען מעג זיך אויפדעקן, אידן האבן הלכות אויכעט אין בית כסא, אין בית כסא טאר מען אויך זיך נישט אויפדעקן אינגאנצן, מען מעג זיך נאר אויפדעקן וויפיל מען דארף האבן כדי ארויסצוגיין, סאו לענין טפח וטפחיים, בעת דברים שהתרתי, דברים שהתרתי לך כאן, זאכן וואס איך האב מתיר געווען אין א בית כסא לאמיר זעהן רשי כי תניא ההיא לאו לענין תפילין תניא אלא לענין גילוי טפח וטפחיים אז ווען מ'גייט ארויס גדולים אינו מגלה אלא טפח און מ'גייט ארויס קטנים מגלה טפחיים קטנים מעג מען עפענען צוויי טפחים ועלה קא לערן רשי וועט איר מיטהאלטן גילוי טפחיים שהתרתי לך כאן ווי העלא? בעראי ואסרתי לך כאן. גייט די גמרא אויפווייזן אז ס'דא א חילוק, ווייל דתני חדא אין איין ברייתא שטייט כשנפנה ווען מען גייט ארויס, מגלה לאחריו טפח מעגסטו זיך נאר אויפדעקן פון הינטן א טפח. ולפניו און פון פארנט טפחיים. פארוואס פון פארנט דארף מען מער? זאגט רשי ווייל ווייל קטנים. גייט מיט א שטראם, זאגט רשי, משום קילוח מי רגלים, הניתזין וואס שפריצט למרחוק אוועק. איינער האלט מיט? רשי, מען טאר זיך נישט אויפדעקן ווען מען גייט אין בית כסא מער ווי פון הינטן א טפח מטעם צניעות, און ותניא אידך נאכדעם האב איך א ברייתא לאחריו טפח ולפניו לא כלום. ס'איז א שטיקל סתירה, מאי לאו מאי איז עס דען נישט, ביידע ברייתות אידי ואידי רעדט זיך ביי א מאן, באיש, און לכאורה, וואס איז וואס איז וואס איז ענטפער דער בלוי קאש קא דו ביסט טייט צו לפון אויף לוי קלים רעדט איך א מענטש ווען ער איז גאנאר גדולם אין קא דער ברייט צו זוכט אז מען מעג זיך עפענען אין צוויי וואכן דאס איז לקטאנע דו קומט אויס אין ביידע ברייט צו זיך אז וואס אז דא ביסט קיסט א אריי האט מען מאטער געווען מער די ביסקיסע קבוע, סאו נאכאמאל, יענקי פארשטייט, דברים שהתרתי לך כאן בעראי, אסרתי לך כאן בגדולים. און סאו קומט אויס אז די בית הלל באמת בעצם האלט די בית הלל אז וואס? מ'מעג יא אריינגיין מיט תפילין. פרעגט די גמרא, פארשטימט אבער נישט, ותסברא, אז מיר וועלן זאגן אז וואס? אז דאס איז די חילוק צווישן די צוויי ברייתות, אי בקטנים, אויב דו זעצט איין די ברייתא אז טפחיים פון פארנט, לאחריו טפח למה לי, האסט געהאט א סתירה פון צוויי ברייתות, דו געדענקסט? איין ברייתא שטייט טפח פון אונטן, צוויי טפחים פון פארנט, און איין ברייתא שטייט טפח פון אונטן, און פון פארנט ולא כלום. וואס האט מען געענטפערט? צוויי טפחים פון פארנט רעדט זיך, ביידע רעדט זיך ביי מאן. ס'רעדט זיך קטנים, וואס דארפסטו האבן א טפח דעמאלטס פון אונטן, עס שטימט נישט? אלא די גמרא גייט ענטפערן די צוויי ברייתות אויף א צווייטן אופן. אידי ואידי ביידע ברייתות רעדן פון גדולים, א מענטש וויל זיך אויפדעקן גיין אין בית כסא ארויסצוגיין גדולים. ולא קשיא, עס איז נישט שווער. הא, די ברייתא וואס זאגט א טפח פון אונטן און צוויי טפחים פון פארנט, באיש. יא? און הא די ברייתא וואס שטייט לפניו ולא כלום באשה סאו קומט אויס דאס הייסט דברים שהתרתי לך כאן אסרתי לך כאן זאכן וואס איך האב מתיר געווען ביי א מאן האב איך נישט מתיר געווען ביי א פרוי אבער די גמרא שטימט אויך ניין עס שטימט נישט אי הכי אויב אזוי הא דקתני אקעי ס'שטימט טאקע די ווערטער דברים שהתרתי לך כאן אסרתי לך כאן אבער די ברייתא פירט אויס און זהו קל וחומר שאין עליו תשובה קענסט מיר קענסט מיר אפפרעגן מיט א קל וחומר און איך קען דיר נישט ענטפערן אויף דעם

מען רעדט נישט פון פון גילוי, אלא מאי מען רעדט יא פון אריינטראגן תפילין אין בית כסא, אלא לאו, גייט בלייבט די גמרא צוריק, תפילין, דברים שהתרתי לך כאן, תפילין וואס כ'האב דיר מתיר געווען אריינצוגיין אין א בית כסא קבוע, האב איך דיר גע'אסר'ט אריינצוגיין אין א ארעי, איז דאך תיובתא דרבא אמר רב ששת וואס ער האלט אז די בית הלל האלטן אז ס'איז יא מותר תפילין אפילו ווען מ'גייט אריין משתין זיין און זאגט די גמרא תיובתא.

ניין, די לאסט מיר מיינען די בזימען. אבער וואס פרעגסט עס? די ווארע שיטאר פון חוק האן זאכן וואס די בצל אין דער מאטע געווען אין א בסקיצע קעזי אין מעג אריין גיין מיט פעלן אין די האנט וואס אה ווארט אבער נישט מור גייט צונעמען אבער למעשה מקום מקום קאש איז זייער א שווערע זאך קענסט זיך אליין פרעגן איך קאווע חוים מיט שיין אויף שיבה מה זה חסר בסקיצע קעזי שורה אבי זיך פריגע פרעגט מיר און שלוימי אז מען מעג אריינגיין אין גדולים ארויסגיין געהעריג אין בית כסא האלט מען תפילין אין די האנט איז בית כסא ארעי לא כל שכן פארוואס זאל זיין אסור זאגט די גמרא הכי קאמר בית כסא קבוע וויאזוי גייט מען ארויס אין בית כסא קבוע מען זעצט זיך אראפ כ'ווייס נישט עץ האט שוין אמאל געזען די בית כסא'ס אינדערהיים מ'קען עס נאך גיין קוקן ס'איז כמעט נישט דא אבער ס'איז נאך אביסל דא אז וואס

ממילא וועגן דעם שרי מעג מען האלטן די תפילין אין די האנט, אבער א בית הכסא עראי וואס מען שטייט, מען גייט ארויס קטנים ווען מען שטייט, ואיכא ניצוצות ווערט זיך די פיס פארשמירט, איז דאך דא א פראבלעם אז מען טאר נישט ארויס גיין מיט קיין פארשמירטע פיס פארוואס כ'האב מורא מען וועט זאגן אויף דיר אז דיינע קינדער זענען ממזרים, ווייל די הלכה איז זאגט רש"י מצוה לשפשף, מען קוקט די ברייטע שורות. זאגט רש"י, ואמרינן אין מסכת יומא מצוה לשפשף איז ווייל דאס איז אסור לאדם שיצא בניצוצות שעל גבי רגליו, א מענטש טאר נישט ארויסגיין מיט פארשמירטע פיס, סתם מח א, שמא יראה ככרות שפכה, ער וועט אויסקוקן אז ער איז א כרות שפכה, ווייל געווענליך א געזונטע מענטש ווען ער גייט ארויס קטנים גייט עס מיט א שטראם, אז ס'גייט נישט מיט א שטראם איז א סימן אז ער איז ונמצא מוציא לעז על בניו, שהם ממזרים. קומט זיך אויס אז איך קען נישט ארויס גיין פון בית הכסא נאר אפצוווישן די פיס, אז אין מיטל ווישן די פיס האלט די תפילין אין די הענט וועט די תפילין פארשמירט ווערן, איז זייער פשוט, א בית הכסא קבוע וואס מען קניעט, ווען ס'גייט נישט קיין ניצוצות האב איך נישט מורא, אז מען פלעגט ארויסגיין אמאליגע צייטן, מען קניעט, מען הענגט זיך אויף דאס. זאגט די גמרא אבער למעשה אי הכי אויב אזוי זאגט זיך זייער גוט, דעמאלט אמאי פארוואס זאגט די תנא קוה און תנא קמא אז דאס איז אויף א קל וחומר שאין עליו תשובה, תשובה מעלייתא היא? האט ער געזאגט, איך בין א קאווע חבר מאן, די חבר סקיס די קוויע זאגט אז מען מעג, זאל מען זיכער מעגן אבער סקיס סארע, דאס איז א גוט געענטפערט, הויכע קאמער, הוא מילתא, די זאך אז מען זאל מעגן אריינגיין מיט תפילין מען האלט עס אין הענט, שטייסעלע בתורת סתם, די מיסט עס אנקוקען מיט א טראשעלע אטער ביי סקיס די קוויע, די מיסט צו קומען אל די טעם פון די ציצית. ולא תעשה לו בקל וחומר. מען קען נישט שטיגן מיט קבלה, די יוז רב תורה בקל וחומר, איז א קל וחומר שטיין און אפשיר עס איז מיינט צו זאגן. דעיס האט דער מאטער געווען א בסקיסע קביעה, האב איך דאך געאסרט אין א בסקיסע ארע, און דעיס איז א קל וחומר שטיין און אפשיר. די נישט צוקומען אלס א עקסטערע טעם פון די ציטעס, ווייל אז די קוקסט עס אויף די בסקיסע אויס, איז דאך פארקערט, איז דאך זיכער אז ס'איז מותר. שטימט? ברוך השם אז היינט האבן מיר בית הכסא'ס אינדערהיים, און היינט גייט מען נישט צו לאנג אנגעטון מיט תפילין, כלומר איז נישט שייך די גאנצע הלכות, מען טוט אן תפילין, מען טראכט פאר מען טוט אן תפילין צו מען דארף ארויסגיין אין בית הכסא, און געווענליך יעדע מאל ס'קומען נייע בחורים דא אין ישיבה, איז שוין אינמיטן פסוקי דזמרה טוט ער אויס די תפילין ווייל ער איז צוגעוואוינט ער מוז אויספאפן זיין מגי ש פון פון די אלטע ישיבה וואס מען גייט דאווענען צוויי שעה, מוז ער אויספאפן, טראכט פאר אביסל תפילין צו דו קענסט האבן די תפילין פאר צוואנציג מינוט, פאר א האלבע שעה, תנו רבנן. וואס טוט זיך וועגן ווען מען גייט עסן? מען פלעגט גיין א גאנצע טאג מיט תפילין און איך וויל יעצט גיין עסן א סעודה. איז הרוצה ליכנס לסעודת קבע און מהלך עשרה פעמים אויך איז נישט קיין מענערס. פרעגליך איז עס א בחור טראכט נישט. פריער עסט א סעודה און נאך די פיש זעצט זיך אריין אין בית הכסא פאר א האלבע שעה. מיין וואס האסטו געטראכט פארן עסן די פיש אדער גיי מען קומט נישט ביי א סעודה ווען מען דארף ניין דו ביסט נישט אזוי מקפיד ארי א? קען זיין קען זיין אסאך קינדער האבן נישט קיין חינוך מיין טאטע פלעגט מיר זייער אנשרייען אלס קליין קינד דאס הייסט דו גייסט עסן בית הכסא טראכט פאר קידוש וואס דארפסטו בית הכסא מען זעצט זיך אוועק ביסט ביי די סעודה וואס איז די מעשה מיט דיר איז הרוצה ליכנס לסעודת קבע א מענטש וויל גיין עסן א סעודה מהלך עשרה פעמים ארבע אמות או ארבע פעמים עשר אמות צו וואקען אהין און צוריק און ויפנה ואחר כך נכנס ס'איז א עצה צו וואקען אהין און צוריק זאגט רשי פארוואס שהילוך מוריד הגדולים לנקב זאגט רש"י. וואקען אז מ'וואקט מאכט אז ס'זאל קומען, מ'זאל קענען ארויסגיין גרינגערהייט. וואס טוט זיך מיט תפילין? אמר רב יצחק הנכנס לסעודת קבע, איינער וויל גיין עסן, א סעודה, חולץ תפיליו, מוז ער זיך אויסטון די תפילין. זאגט רש"י שמא ישתכר בסעודה, ס'קען זיין ער גייט טרינקען ביים סעודה ויתגנה בתפיליו, און די תפילין וועט צוקומען צו א גנאי, ואחר כך נכנס, און נאכדעם קען ער גיין עסן. און דער בעל פליגא דרב חייא, רבי יצחק קריגט זיך אויף רב חייא דאמר רב חייא, אז חולץ תפיליו ומניחן על השולחן, וכן הדור לו. ס'טייטש זיי קריגן זיך ווען מ'דארף עס אויסטוהן. ביידע האלטן אז מ'דארף עס אויסטוהן, יענקי. רבי יצחק האלט מען דארף עס אויסטוהן פאר דו קומסט אריין צו די סעודה, רבי חייא זאגט אז עס זאל ליגן דארט שיהו מזומנים לו ויחזור ויניחם, ער זאל עס קענען צוריק אנטוהן בשעת ברכה, ועד אימת ווען ווען קען ער עס צוריק אנטוהן אמר רב נחמן בר יצחק עד זמן ברכה ווען ס'קומט צו בענטשן מעג ער שוין צוריק אנטוהן די תפילין.

לא קשיא, הא די ברייתא וואס זאגט אז מען טאר נישט האלטן געלט אין די תפילין בייטל דאזמניה, וואס טייטש ער האט אנגעגרייט ער האט ער האט ער האט אידיש באשטימט די בייטל פאר תפילין, אז דו גייסט זיך קויפן א תפילין בייטל קויף דיך עס פאר די תפילין, הא די ברייתא וואס זאגט אז דו מעגסט האלטן תפילין מיט געלט אין איין בייטל דלא אזמניה, ווייל דאמר רב חסדא האי סודרא דתפילין. א בייטל פון תפילין, דאזמניה למיצר ביה תפילין, אויב דו האסט עס אפגעשיידט באשטימט אריינצולייגן אין תפילין, און צר ביה תפילין און דו האסט שוין אריינגעלייגט אין דעם תפילין, אסור למיצר ביה פשיטי, טאר מען נישט אריינלייגן אין דעם געלט. אזמניה אויב דו האסט עס אנגעגרייט ולא צר ביה, כ'האב נאך למעשה נישט אריינגעלייגט קיין תפילין,

נו נו נו. ווען דו קויפסט די תפילין בייטל, דו קויפסט דעם פלעסטיק, קויפסטו דעם פלעסטיק, צו האלטן אין דעם, א גארטל מיט איך ווייס וואס אלע זאכן, אבער דו, ווען דו קויפסט עס, וואס איז עס מייחד?

ווענדט זיך, אי אזמניה אסור, אי לא אזמניה, לא, איז נישט אסור. למעשה ווערט געפסקנט אין שולחן ערוך אזוי ווי רב חיסדא, איינמאל מען באשטימט א תפילין בייטל, און מען האט שוין אריינגעלייגט די תפילין אין דעם, פון דעמאלטס און ווייטער טאר מען שוין נישט האלטן אין דעם קיין שום זאך. האט עטס געוואוסט פון דעם? אז אין די תפילין בייטל טאר מען נישט האלטן קיין אנדערע זאכן. זאגט די הייליגע גמרא בעא מיניה אין די תפילין בייטל יעצט וועט מען זעהן וועגן שלאפן יא ווי שטעלט מען זיך אפ וואס טוט זיך וועגן שלאפן מיט תפילין א מענטש האט מורא דאס איז ווי האט נישט ווי צו לייגן בעא מיניה רב יוסף מ'האט געפרעגט פון רב יוסף בריה דרב נחוניא מרב יהודה. בעא מיניה רב יוסף מרב בריה דרב נחוניא מרב יהודה. מהו שיניח אדם תפיליו תחת מראשותיו. צו א מענטש מעג האלטן די תפילין בייטל אונטער זיין קישן.

מותר ס'איז מותר, און אפילו אשתו עמו, מען מעג האלטען די תפילין אונטער די קאפ. פרעגט די גמרא מיתיבי, ווי פסק'נט מיר אויף הלכה? שטייט דאך בפירוש לא יניח אדם תפיליו תחת מרגלותיו משום שנוהג בהן דרך בזיון, מען טאר נישט האלטען די תפילין ביי די פיס, אבל מניחן תחת מראשותיו, און ואם היתה אשתו עמו אסור, זעה איך דאך בפירוש פון דא אקעגן שמואל.

אפילו תיובתא דשמואל, הלכתא כוותיה, זיי, מאי טעמא, עס פרעגט די גמרא, פארוואס דף כ"ד כל לנטורינהו טפי עדיף ווי מער דו קענסט וואטשן די תפילין פון מייז אדער פון גנבים איז עס בעסער פאר די תפילין ווי די בזיון פון די תפילין.

והיכן מנח להו, ווי איז די ריכטיגע פלאץ ווי מען זאל לייגן דעם תפילין, אמר רבי ירמיה בין כר לכסת, צווישן די קישן און די מאטראץ. אויף די קישן. בין כר

נישט ממש אונטער די קאפ, נישט ממש אונטער די קאפ, א מש. פרעגט די גמרא והא תני רב חייא, רב חייא האט זיך פארגעלערנט א אנדערע ברייתא מניחן בכובע, דו לייגסט עס אינעם כיס, אינעם בייטל, שלא כנגד תחת מראשותיו, איז דאך משמע יא אונטער די קאפ. זאגט די גמרא, די ברייתא מיינט צו זאגן דמפיק ליה למורשא דכובע לבר. שוין א קוק. זעהט? כ'האב א גרויסן תפילין בייטל, די חלק פונעם בייטל איז אונטער מיין קאפ, אבער די חלק תפילין זאל זיין אינדרויסן פון מראשותיו, שטימט? די תפילין ליגט אויבן.

בריה דרב אידי מנח להו אשרשיפא האט עס געלייגט לעבן אויפן נאכט קעסטל אויפן ספסל ופריס סודרא עלוייהו און האט ארויף געלייגט אויף דעם די דעק פארציילט די גמרא אמר רב המנונא בריה דרב יוסף זימנא חדא הוה קאימנא קמיה דרבא אמאל בין איך געווען פאר רבא ואמר לי מיר געזאגט זיל אייתי לי תפילין גיי ברענג מיר די תפילין ואשכחתינהו איך האב עס געטראפן אין זיין אין זיין בעדרום ביין כר לכסת כ'האב עס געטראפן אונטער די קישן שלא כנגד ראשו, און איך האב געוואוסט והוה ידענא דיום טבילה הוה, זאגט רש"י יום שטבלה אשתו דהוה ליל תשמיש, והיינו כשמואל דאמר אפילו אשתו עמו, און לאגמורן הלכה למעשה הוא דעבד, וואס האט מיר געהייסן גיין ברענגען די תפילין, זאגט רש"י מה שציווני להביאם לו, לא עשה אלא ללמדני הלכה לעשות מעשה כשמואל. זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא פֿינף און פֿערציק מינוט, דאס איז שוין פון די גרעסטע דפים אין ש"ס, האבן מיר געלערנט הלכות קריאת שמע אביסל, נישט נאך געלערנט הלכות תפילין וויאזוי מען דארף, נו, לאמיר איבערגיין די גמרא שנעל, קודם צו מען מעג דאווענען ווען מען דארף בית הכסא, אויב עטס ווילט קענט עטס נעמען א שיחות הר"ן. אויסטיילן שיחות הר"ן אויפן היינטיגן דף. צו מ'מעג דאווענען, ווען מען דארף בית הכסא, ווייטער, צו מ'מעג אריינגיין מיט תפילין אין א בית הכסא קבוע, צו מ'מעג משתין זיין אין א בית הכסא קבוע, ווייטער, נו. צניעות, מ'איז אריינגעפארן אין צניעות, ווי סאך מ'מעג זיך אויפדעקן. שטייט הלכות, מ'מעג האלטן ביים דאווענען זאכן אין די האנט וואס שטערט, און וועגן א ב, וועגן א ב, א בייטל פון תפילין. אבער לאמיר זען קודם א מורא'דיגע שיחה פון רבי'ן, שיחות הר"ן. סימן ל' זאגט דער הייליגער רבי המבלים זמן בשביל נקיות שיחות הר"ן ל' די אלע וואס זענען פארברענגען צייט בשביל נקיות און מאריכין בבית כסא הקפיד מאוד מאוד דער רבי האט זייער אכטונג געגעבן אויף דעם והתלוצץ מאותן האנשים מאוד דער רבי פלעגט חוזק מאכן והאריך הרבה בענין זה, פארוואס ווייל לא ניתנה תורה למלאכי השרת, מען דארף נישט מחמיר זיין מער ווי די הלכה איז, און על פי הדין האיסור הוא רק כשנצרך לנקביו ממש, אזוי ווי די גמרא זאגט הנצרך לנקביו אל יתפלל, זאגט דער רבי הנצרך דייקא. לאמיר יעצט גיין טראכטן אויב דו האסט עפעס אין דיך, הנצרך, ואפילו כשהוא נצרך לנקביו, גם כן יש דינים בזה. זעט איר דער מגן אברהם ברענגט אראפ אז די רי"ף איז מתיר לכתחילה ביז א פרסה, ביז צוויי און זיבעציק מינוט. שוין. א גאנצע שטיקל וואו דער רבי מאכט זייער געבט אכטונג אויף דעם אז מ'זאל גלייך צופרי דאווענען. נמצא על כל פנים ווען מ'דארף נישט ממש ארויסגיין אין בית הכסא, דארף מען נישט מחמיר זיין צו מבטל זיין תורה תפילה. טוב להתפלל בבוקר תיכף אחר עמידתו ממיטתו, קענסט ארויס גיין גיי ארויס, און אז נישט גיי דאווענען. יעצט אויף די שיחה האט דער רבי געזאגט, איך פיל מיך אזוי גוט אז ס'איז מיר אויסגעקומען צו רעדן פון דעם, א שמועס פון דעם, ווייל ס'איז זייער וויכטיג רעדן פון דעם, א מענטש זאל נישט זיי האבן פון דעם אסאך בלבולים אין אין שטעלן וואס נאך נעמט מען ארויס פון די גמרא א מענטש דארף קענען זיין א פראקטישע מענטש יא קאל למטריסה צוויי אודות דארף זיין מציאות'דיג, ריאליטי, דארף פילן, דארף צו וואשן, דארף צו, אבער אהער מיט אהין, מיט אהין מיט אהער. קען איך? אפילו ס'אפגעפרעגט.